ווייטער בין איך געגאנגען דא נישט ממש ווי די חלוקת הפרקים ווייל נעכטן האט מען געלערנט די סדר פון מועדים און דא הייב איך אן פרשת שופטים אזוי ווי די פרשה הייבט אן די פרק הייבט זיך אן אביסל שפעטער איך קען פארשטיין פארוואס אבער עס איז זיכער אז מ'דארף אנהייבן דא דא איז א נייע זאך די גאנצע און דא ווערט שוין די פרשה אביסל מער צומישט און שווערער צו פארשטיין די המשך פון די פארשידענע הלכות וואס גייען אזוי ווי אין יעדע קבוצה יעדע שטיקל פרשה אבער מיר פרובירן צו פארשטיין באופן כללי קודם כל איז דא די מצוה פון מינוי שופטים די מצוה האט מען שוין געלערנט באמת אפילו אין ספר דברים האט מען שוין געלערנט איינמאל משה רבינו האט גערעדט וועגן דעם אין פרשת דברים, אבער ס'איז זייער א וויכטיגע מצוה, דאס דארף מען גייט מאכן אין בכל שעריך אין יעדע שטאט, וואס די אייבערשטער געבט, מאכן שופטים, און די עיקר אזהרות פאר די שופטים איז לא תטה משפט, קיצור מען דארף מאכן א משפט צדק, לא תכירו פנים, יא נישט נעמען געבן קוקן אויף ווער ס'איז, יא דאס מיינט מאכן אימפארשעל דזשאסטיס, די עיקר זאך פון צדק, עס זאל נישט זיין נישט קיין פראטעקציע איבער משפט, און דאס וועט זיין למען תחי' וירשת, די תורה איז מבטיח אז דאס איז איינע פון די גרויסע זאכן דורך דעם מען קען יורש זיין את הארץ, אקעי. יעצט איז דא אפאר זאכן מען זעט נישט באמת אין סיי פארשידענע פרשת משפטים אז ס'האט עפעס צו טון מיט שופטים, מען דארף פארשטיין פארוואס, אבער אפאר ענינים פון לכאורה פון עבודה, פון עבודת השם עבודת הקרבנות וואס אלעמאל ווען מען רעדט פון שופטים רעדט די תורה וועגן דעם, נישט האבן קיין אשרה נישט האבן קיין מצבה, זעט אויס אז די שופטים פלעגן זיין אצל אלהים, סאו דארף מען וויסן נעבן דעם ווי די שופטים זענען נישט צו מאכן קיין דרכי עבודה זרה מצבה, נישט מאכן קיין נישט מאכן קיין קרבנות מיט א בעל מום, אקעי דאס איז. לכאורה הלכות קרבנות הלכות איז שלילת עבודה זרה שלילת דרכי עבודה זרה בקרבנות ס'זעט קען זיין אז עבודה זרה האבן נישט קיין מקפיד געווען אויף מומין אבער על כל פנים דאס איז עפעס א וויכטיגע זאך מ'דארף עס פארשטיין פארוואס אבער דאס איז די מציאות אקעי דאס איז ענין שופטים יעצט א נייע זאך און דאס פארשטיי איך זייער גוט די סדר מ'גייט צוריק צו די עיקר חשש פון גאנץ ספר דברים וואס דאס איז די חשש פון עבודה זרה יעצט האבן מיר געלערנט פריער דריי וועגן ווי ס'קען זיין אזוי באופן כללי חששות פון הסתה לעבודה זרה, מען גייט זיך משכנע זיין צו טון עבודה זרה. אבער דא רעדט מען שוין פון דעט, דעמאלטס איז נישט געווען קיין ענין פון א בעש ט, אזוי ווי מיר האבן געלערנט מסית איז נישט ממש אזוי ענין פון א בעש ט. דא רעדט מען שוין נישט פון א א גאנצע מהפ תנועה, א גאנצע מואוומענט וואס מען וויל טון עבודה זרה, ס'דא איין אינדיווידואל, איין מענטש טוט עבודה זרה, כי ימצא בקרבך באחד שעריך איש או אשה, איין מענטש טוט עבודה זרה. לשמש לירח לא צויתי אה דאס איז שוין א גאנצע אנדערע זאך אז א מענטש וואס טוט מענטש נישט ער נישט ער וויל משכנע זיין אנדערע עס ווערט א גאנצע מצב ברענגט אים ושמעת ודרשת היטב ער ברענגט אים ווי צו די בית דין והוגד לך די בית דין והוצאת האיש האשה ההיא וסקלתם באבנים דאס איז שוין א בית דין א דזשודישעל פאנישמענט בית דין פאנישמענט און די תורה איז שוין מזהיר שוין דא הלכות עדות שנים עדים שלושה עדים יד העדים תהיה בו בראשונה דאס איז א גאנצע אנדערע סארט אה דין און די ערשטע דין פארשטייט זיך וואס די בית דין גייט טון אזוי ווי די ספר דברים איז ביזי מיט א גאנץ צייט איז דער וואס דינט א עבודה זרה נאכדעם שטייט א פרשה כללית מער כללי וועגן די פאוער וועגן די אויטאריטי פון די בית דין וואס איז ווייטער זייער וויכטיג אז וואס כי יפלא ממך דבר למשפט סאיז דא זעהט אויס דאס שוין א חידוש וואס מען האט נישט פארשטאנען ביז יעצט קלאר וועגן די שופטים ושוטרים וואס שטייט בכל שעריך אבער יעצט זעהען אונז אז סאיז נישט צו יעדע שטאט שטעטל א בית דין סאיז אבער דא א גרויסע בית דין ווי איז די גרויסע בית דין במקום אשר יבחר אזוי ווי די מקדש המשכן די קרבנות איז נאר איין פלאץ מקום אשר יבחר אויכעט די תורה די שופטים ושוטרים איז דא איין סנהדרין וואס זיי רופן סנהדרין הגדולה זיי זיצן במקום אשר יבחר און זיי זענען אין טשארזש זיי זענען די טאפ בית דין אזוי ווי אלע אנדערע בית דין'ס ממילא אז ס'דא א ספק כי יפלא ממך דבר גייט מען וקמת ועלית און די כהן די לוי די שופט קען זיין אלס די זעלבע מענטש אדער עס קען זיין ס'דא דריי אנדערע דזשאבס אבער די ווארט איז ס'איז דרייען זיך די זעלבע צענטראליזעישן יא די זעלבע באלעבאס גרויסע באלעבאס דארט אין מקום אשר יבחר זיי פסק'נען און דעמאלטס איז זייער וויכטיג מ'זאל טוהן על פי הדבר אשר יורוך און ווער ס'טוט אנדערש איז חייב מיתה על פי גמרא מיינט עס נאר ווער ס'איז מורה אנדערש קען זיין על פי פשט אפילו ווער ס'פאלגט נישט אבער די ווארט איז דאס איז שוין אזוי ווי זייער ענליך צו די ענין פון שחוטי חוץ פון במה ס'הייסט אזוי ווי די קרבנות דארפן גיין דווקא אין מקום אשר יבחר, דארט איז דא די כהן און די שופט זיי ווייסן פונקטליך ווי אזוי, אזוי איז אלע אנדערע עניני התורה זייער ענליך, אזוי ווי יענץ איז זיך חייב מיתה זייער חמור דאס איז אויך זייער חמור, פארוואס ווייל די ספר דברים וויל זייער שטארק זאל זיין איין תורה, תורה אחת יהיה לכם, זאל זיין איין תורה פאר יעדער איינער, ס'זאל נישט זיין קיין הפקר וועלט יעדע שטעטל האט זיך און זיינע מנהגים און זיינע תורות, דאס איז נישט קיין וועג, לויט ספר דברים שטייט וכל העם ישמעו. יעצט לעצטע פרשה אין די פרק איז די פרשה פון א מלך, ווייטער מלך איז אויכעט אשר יבחר ה' אלקיך בו ס'דא מקום אשר יבחר ס'דא די כהן וואס איז נבחר איז אויכעט די מלך גייט זיין אשר יבחר וויאזוי גייט מען וויסן אשר יבחר אפשר דורך א נביא אפשר סתם ווער ווער ס'וועט זיין די מלך ער איז אשר יבחר אבער על כל פנים ווייטער גייט זיין איין מלך זייער אינטערעסאנט אז ס'שטייט נישט דא בכלל וואס די מלך קען טוהן, וואס די פאוער פון די מלך איז, לכאורה די מלך'ס דזשאב איז נאר צו העלפן היטן די תורה, שטייט נישט אין די גאנצע תורה וואס א מלך טוט, שטייט נאר וואס ער טוט נישט, וואס ער זאל נישט טוהן, נישט האבן קיין סאך סוסים, נישט קיין סאך נשים, פארוואס? ווייל דאס גייט גורם זיין לשוב מצרים, אין אנדערע ווערטער די זעלבע חשש וואס מ'הערט אגאנץ צייט אז מיר זאלן זאלן זיין זעלבסשטענדיג, מ'זאל נישט נאכגיין די גוים, מ'זאל נישט מאכן עפעס א, אגאנץ צייט פרובירן צו זיין קוהל אזוי ווי זיי, און וואס דארף א מלך יא טון דאס איז מצוות לא תעשה פאר א מלך ס'דא נאך א מצות לא תעשה פאר די מענטשן זאלסט נישט נעמען א איש נכרי ווייטער מ'זאל זיין זעלבסט שטענדיג נישט נעמען קיין פרעמדע מלך וואס דארף יא א מלך טון שרייבן א ספר תורה דא איז די לשון משנה התורה מיינט א קאפי פון די תורה פשטות פון דעם באקומען איז די ווארט משנה תורה ועל כל פנים פון די כהנים הלוים ווייטער זיי זענען אזוי ווי העכער די מלך לייק וויאזוי זיי קענען די תורה און ער דארף לערנען כל ימי חייו למען ילמד ליראה לשמור את דברי ה' לבלתי רום לבבו מאחיו אז א מלך איז נישט בעסער פון א צווייטער יעדער איינער דארף פאלגן די תורה דער מלך דארף אויך פאלגן די תורה און דורך דעם וועט ער האבן א גוטע מלכות הוא ובניו בקרב ישראל. אזוי ווי גאנץ ספר דברים געבט פאר יעדע זאך א הבטחה.